חברות און חברים, איר וועט מיר אנטשולדיגן וואס מיר וועלן אביסעלע אונטעריאגן, פשוט דערפאר ווייל עס האט זיך אזוי געמאכט אז אונזערע צוויי געסט מוזן אוועק פון דאנעט אום צוויי אזייגער. נאך פריער אייניגע מינוט, דעריבער וועלן מיר מוזן אונזער גאנצן פראגראם קירצן און בלויז באווייזן אין דער שעה מיט צען מינוט וואס מיר קענען. איז די יעניגע וועלכע האבן. נאך נישט געענדיגט דאס עסן, זאלן זיי זיך שטילערהייט עסן, און מיר וועלן פארזעצן מיט אונזער פראגראם. מיר האבן זיך דא צוזאמענגעקומען צו א ספעציעלן קבלת פנים פאר א חשוב'ן, פאר חשוב'ע געסט, וואס פארנעמט איצטער א ספעציעלן ארט אין אונזער אידישער וועלט, און נאך מער, וואס האט פארכאפט א ספעציעלן ווינקל אין אונזער אלעמענס הארץ, באגריסן מיר דעם דיכטער יוסף קערלער און זיין פרוי חיה, און מיר זעען אין אים א פערזאן, ווי א סימבאל. ער, דער דיכטער קעמפער, איז אין די לעצטע יארן געווארן דער סימבאל פון נצח ישראל לא ישקר. ער איז דער יעניגער וואס האט געוואגט זיך קעגנשטעלן א דיקטאטור-מאכט וועמענס ציל איז געווען און איז צו צווינגען דעם דריי מיליאנעדיגן אידישן ישוב אין רוסלאנד צו טאטאלער אסימילאציע. און געדענקען דארפן מיר אז דאס רוסישע אידענטום שטעלט מיט זיך פאר אין צאל, א פערטל פונעם גאנצן וועלט אידנטום, און גראד דעמאלסט ווען ס'האט זיך געדוכט די מאכטהאבערס אז ס'איז זיי שוין אט אט געלונגען, דאמאלס ווי פון אונטער דער ערד, ממעמקים, פון די טיפעניש פון אונזער אידישן געשיכטליכן גאנג, איז ארויסגעקומען דער מעכטיגער געשריי פון א צעווייטיקטער אבער עקשנות'דיגער העדה, לא אמות כי אחיה, מיר לעבן און וועלן ווייטער לעבן צו להכעיס אונזערע באדריקער. ס'איז איינע פון יענע ניסים'דיגע געשעענישן אין אידישן לעבן וועלכע לאזן זיך נישט ערקלערן דורך פשוט'ע רעאליסטישע אויפקלערונגען, ס'איז דער אייביגער גאנג. פון אונזער געשיכטע במשך פון אלע דורות, אנהויבענדיג פון אברהם אבינו ביז צום היינטיגן טאג. די פרייע קערלערס זענען מיט מיט אונז איצטער דא אויף פרייער ערד, און דאס איז א צייכן פון אט יענע ניסים'דיגע געשעענישן. און דעריבער זאגן מיר, יוסף קערלער איז דער סימבאל פון אונזער געראנגל, פאר עקזיסטענץ אומעטום, און בפרט אינעם סאוועטישן רוסלאנד. ווי מיר ווייסן האט יוסף קערלער במשך א לאנגע צייט געפירט א קאמף פאר זיין רעכט צו עמיגרירן פון רוסלאנד קיין ישראל. סוף סוף האט ער דעם קאמף געווינען, און אט זיצט ער שוין א פרייער תושב אין דער אידישער מדינה צוזאמען מיט זיין פרוי, און ווי א ישראלי, דיכטער קעמפער און ברודער, אונזער אלעמענס ברודער, נעמען מיר אויף מיט ליבשאפט און דרך ארץ. ס'איז א פרייד צו וויסן אז כל זמן אונזער פאלק פארמאגט אזעלכע יוסף קערלערס אומעטום, ספעציעל אין די לענדער פון אונטערדרוקונג, קענען מיר זיין זיכער מיט אונזער ווייטערדיגן קיום אין דער אייביגקייט. דאס גיט אונז אלעמען בטחון און אמונה אין אונזער נאציאנאלן קיום. געווענליך פירט זיך ביי אזא מין געלעגנהייט שטעלט מען פאָר דעם גאַסט-דיכטער דורך אַ ליטעראַרישע אָפּשאַצונג, וועלן מיר אָבער דאָס מאָל זיך דערלויבן משנה מנהג זיין, און אַנשטאָט אַ אָפּשאַצונג, וועלן מיר איבערלערנען אַ ליד פון יוסף קערלער, געדרוקט אין דער גאָלדענער קייט נומער איין און זיבעציק. דאָס דאָזיקע ליד וועט אונדז זאָגן מער ווי וועלכע ס'איז קריטישע אָפּהאַנדלונגען. אין דאָזיקן ליד קומט צום אויסדרוק. דעם דיכטערס פילאזאפישן קוק אויפן אידישע לעבן, דעם דיכטערס מוטיגע ארויסטריט קעגן כל מיני באדריקערס און איזמען פון פארשידענע אידעאלאגיעס, און קודם כל וועלן מיר זיך באקענען מיט יוסף קערלערס טאלאנט ווי א דיכטער פון גרויס באדייט. צום יורש, אבער מער פון אלץ וואלט איך דיר ווינטשן און מיט ברויט און טויט באשווערן קוועל זאלסט אין זיך דיין אפשטאמונג נישט לינטשן און ניט פאלן פאר קיין פרעמדער שוועל זאלסט פאר פאלשע אפגעטער נישט קניען בלינד צו זייער בלענדעניש פארבלייב מעגן זיי ווי זיבן זונען גליען אדער שניידן שטיקער פון דיין לייב. טאמער אנדערש און דו וועסט פאראטן, וועל איך נישט פארשעלטן קינד מיינס, ניין, ס'האט פאר דיר קיין קללה נישט דיין טאטע, מיט דער צייט וועסטו פארשעלטן זיך אליין. בלייבן וועסטו אפגענארט און עלנט ווי אין וויסטע צווישן מענטשליכן געדרענג, און פון אלע טויערן און שוועלן װעט מען שטײנער דיר נאָכװאַרפֿן, געדענק! און דאָס אָ, דאָס װאָרט האָט אױסגעהאַקט דײַן טאַטע מיט די קוליקעס און מיט קאָפּ אױף גראַטן. און איצטער. וועט איר מיר דערלויבן, חשובער פריינד קערלער, פאר אייך פארשטעלן אונזער פארזאמלטן עולם דא. איר האט דא א קווערשניט פונעם אידישן ישוב אין מאנטריאל. פאראן צווישן אונז דא אידישע אינטעלעקטואלן, אידישע דיכטער און שרייבער, לערער און דערציער, נעמען וועלכע פארנעמען א חשוב'ן ארט אין דער יידישער דערציאונג און וועלט-ליטעראטור. איך וועל ניט אנרופן קיין נעמען, פשוט איך האב שטענדיק מורא פאר'ן שטן המקטרג און מלאך השכחה, זיי זאלן מיר נישט אונטערשטעלן א פיסל און מאכן פארגעסן עמיצנ'ס נאמען וואס פארדינט מ'זאל יא דערמאנען. איך בין זיכער אז אין צווישנצייט האט איר שוין באוויזן זיך באקענען מיט אייניגע פון זיי פערזענליך, און וועגן אנדערע האט איר באשטימט שוין געהערט נאך איידער איר זענט געקומען קיין מאנטריאל. מ'האבן אויך דא צווישן אונז עמך'דיגע, הארציגע, אידישע אידן וועלכע אטעמען מיט אידיש, אונזער גאנץ לעבן איז ביי זיי אידיש איז דאס גייסטיגע שפייז פון זייער עקזיסטענץ. מיר האבן דא צווישן אונז דא גוטע אידישע עסקנים, טייל פון זיי קענען בלויז אביסל אידיש, אבער זיי האבן א גרויסע פארשטענדעניש פאר אונזערע אידישע ווערטן בכלל. די אינסטיטוציע אין וועמענס געביידע מיר געפינען זיך איצטער, דער קאנאדער אידישער קאנגרעס, איז א יוצא דופן פון דעם מין אויף דעם קאנטינענט. ס'איז כמעט ווי די נאציאנאלע אידישע קהילה וועלכע פארטרעט דעם רוב בנין און רוב מנין פונעם קאנאדער אידישן ישוב. און די דירעקטע איינארדענערס פונעם קבלת פנים איז דער קאמיטעט פאר אידיש אין קאנאדע, אן אפטיילונג פון קאנאדער אידישן קאנגרעס וואס איז געשאפן געווארן ערשט נישט לאנג צוריק. איך שטרייך אונטער דאס ווארט ערשט נישט לאנג צוריק מיט א כוונה. איך וויל דא באמערקן א זאך וואס וועט אייך ספעציעל, פריינד קערלער, הנאה טון. איך האב א פערסענליכן חשד אז אייער שווערער און ערפאלגרייכער קאמף פאר אידיש נאציאנאלן באוואוסטזיין אין רוסלאנד, טאקע ווי ס'איז אויסגעדריקט געווארן אין אייער נארוואס ציטירטן ליד צום יורש, האט אונז די אזויגערופענע אידישיסטן דא געהאלפן ארויסברענגען און אונטערשטרייכן די וויכטיגקייט פון דער אידישער שפראך קעגן אידישער אסימילאציע, אומדירעקט אדער אומדירעקט, האט איר געהאלפן איינברעכן די אפאטיע פון די לעצטע יארן פון געוויסע קרייזן, כאטש מיר מוזן אונטערשטרייכן אז די לאגע איז נאך אלץ ווייט פון צופרידנשטעלנד. קענט איר זען איצטער ווי ווייט אייער קאמף אין רוסלאנד פריינט קערלער און די אנדערע האט זיך אפגערופן אויף אויך אנדערע ערטער אין דער גרויסער ברייטער אידישער פארשפרייטקייט. איצט פארשטייט איר שוין מיט וואס פאר א פרייד און דרך-ארץ מיר נעמען אייך אויף ווי א דיכטער און איד. זייט נאכאמאל באגריסט. ווי איר ווייסט געפינט זיך פריינט קערלער מיט זיין פרוי דא ווי די געסט פון צוויי פאלקס ארגאניזאציעס, דער ארבעטער רינג און דעם אידישן נאציאנאלן ארבעטער פארבאנד, וויל איך בעטן א קורצע באגריסונג פונעם ארבעטער רינג זיין שרה ראזנפעלד.
חשוב'ע פריינט חיי'לע און יוסף קערלער, חשוב'ע געסט, די מערסטע אנוועזנדע דא, קענען מיך ווי די ביורא סעקרעטארין פון נאציאנאלן קאמיטעט פאר אידיש, וואס איז געשאפן געווארן ביים קאנאדא אידישן קאנגרעס צו שטארקן די חשיבות פון אידישן לשון און פון דער קולטור אין אידיש בכלל. מיך קענען דא אלע ווי די טעכנישע אויספיהרערין פון דער ארבעט אין דעם ביורא, אבער היינט בין איך דא אויך פארטראטן ווי א פארשטייערין פון ארבעטער רינג, די ארגאניזאציע וואס האט צוזאמען מיט די חברים פון נאציאנאלן ארבעטער פארבאנד געהאט דעם כבוד איינצולאדן און אויפצונעמען ביי אונז אין שטאט די זייער חשוב'ע און טייערע געסט חיי'לע און יוסף קערלער. אונזערע מענטשן זענען ארבעטס מענטשן און אין א פראסטן מאנטיג איז מען אין שאפ ביי דער מאשין. מיר האבן דא אונזער סעקרעטאר פריינד אירליכט אבער ער האלט פון לעידיס פירסט און עס איז מיר איבערגעגעבן געווארן דער כבוד אייך אין זייער נאמען צו באגריסן טו איך עס מיט פארגעניגן און פרייד אין הארצן. וואס איר, דער סימבאל פון אונזערע ברידער אין רוסלאנד, זענט ענדליך א פרייער מענטש צוזאמען מיט אייער פרוי און קינד, וואס איר קענט ווי פרייע מענטשן ארומפארן איבער דער וועלט און צום ערשטן מאל אין אייער לעבן זען און פילן וואס עס מיינט צו זיין א פרייער מענטש. אן מורא פאר די היטלען וועלכע איר האט אזוי מייסטערהאפט באשריבן און וואס זענען בארעכט דער סימבאל פון דער סאוויעטישער ברוטאלער געהיים פאליציי וואס האט אויף איר חשבון אזויפיל טייכן אומשולדיג בלוט. לויט דעם ווי מיר ווייסן פון אייער ביאגראפיע זענט איר, יוסף קערלער, געבוירן געווארן אין יאר נײַנצן אַכצן, איין יאר נאך דער באלשעוויסטישער נאך דער באלשעוויסטישער רעוואלוציע, דאס הייסט אז איר זענט געווען פארשקלאפט אייער גאנץ לעבן, ווייל דארט אפילו ווען מען איז נישט אין ווארקוטא, ווי איר האט פארברענגט אזויפיל שוידערליכע יאר פון אייער יונג לעבן, איז מען דאך אויך א פארשקלאפטער מענטש, דערפאר טאקע איז אזוי גרויס די באוואונדערונג פאר אייך, איר זענט געווען דער ערשטער וואס האט געוואגט ארויסצושיקן אייער פאעזיע צו דער פרייער וועלט, און דווקא געהייסן אונטערשרייבן אייער נאמען און אדרעס, טראץ דעם וואס איר האט שוין פארזוכט ווארקוטא און אנדערע גיהנומס דארט. נאך איצט ווען איך דערמאן זיך דעם איינדרוק וואס סיי די לידער און סיי די געשיכטע ארום זיי האט אויף מיר געמאכט גייט מיר אדורך א ציטער איבערן לייב. אין יאר נײַנצן הונדערט פֿיר און פֿופֿציק האט איהר געוואגט אין ווארקוטא צו שרייבן, די קאלטע, די בלינדע, די טויבע רציחה, זי בראקט ווי דאס האקמעסער אן א פארוואס, נאר איך וועל אויף די קני פאר איהר טעמפקייט נישט קריכן, נישט מקריב זיין כ'וועל איהר קיין איינציגן אות. מיר האָבן אײַער פּאָעזיע געלײענט בײַ אונדזערע צוזאַמענקונפֿטן און גערעדט װעגן אײַך, װי װעגן דעם מאָדערנעם העלד, װאָס װעט פֿאַרנעמען אַן אָרט צװישן די צאָלרײַכע העלדן אין אונדזער געשיכטע, װאָס מיר זענען לײַדער געװען געצװוּנגען צו געבן דער װעלט. איך מוז זיך פֿאַר אײַך מודה זײַן, מיר זענען געװען זײער פּעסימיסטיש װעגן אײַער גורל. דער גרעסטער טייל פון אונז קענען די רוסישע ווירקליכקייט פון דער ערשטער האנט, אזוי צו זאגן. מיר זענען אין גרעסטן טייל פון די שארית הפליטה, פון די געטאס, פארטיזאנען, היטלער'ס קאנצענטראציע לאגערן, און גאר א גרויסער טייל האט אדורכגעמאכט סטאלינ'ס קאנצענטראציע לאגערן און אלערליי פארשיקונגען. די דאזיגע מענטשן ווייסן גוט וואס עס מיינט ווארקוטא און אפילו דאס כלומר'שטע זיין אויף דער פריי דארט. דערפאר טאקע באוואונדערן מיר אייך נאך מער. איר געפינט זיך דא איצט אין דער געביידע פון קאנאדער יידישן קאנגרעס, ווי אונזער פארזיצער האט געזאגט, די דאך ארגאניזאציע פון קאנאדער יידנטום, וואס זארגט נישט נאר פאר'ן קיום פון די יידן אין דעם לאנד, נאר איז טיף באזארגט און שטייט אויף דער וואך וועגן גורל פון די יידן אין סאוויעטן פארבאנד און אומעטום, וואו א ייד איז אין געפאר. עס געפינען זיך דא אין צימער לכבוד אייך, אויסער אידישע פאעטן, דערציער, געזעלשאפטליכע טוער, אויך פארשטייער פון קאמיטעט פארן קאמף פון רוסישן אידנטום, וואס איז געשאפן געווארן אונטערן אויפזיכט פון קאנאדער אידישן קאנגרעס. ווי ווייט אייער איינפלוס גרייכט, איז גענוג אויך ווען איך וועל אייך ווייזן אייערס א פאעמע וואס זיי האבן באקומען צוגעשיקט פון זעלבן קאמיטעט אין ניו יארק. די פאעמע האט א יונגער בחור אין ניו יארק איבערגעזעצט אויף ענגליש. איר פרעגט דארט די. ווי אז וואס ברענגט די יונגלעך און מיידלעך וואס קומען שמחת תורה צו דער מאסקווער שיל צוזאמען, איר פארגלייכט זיי צו די קליינע צו קליינע הינטעלעך וועמען עס ציט צו דער ברוסט פון זייער מאמען. אט דער מוט פון די אידישע יונגלעך און מיידלעך פון מאסקווע און לענינגראד האט אויך אנגעצונדן א פייער ביי די יונגלעך און מיידלעך ביי אונז, נישטא מער קיין שווייגנדיגע אידן ווי עליזער וויזעל האט אונז אנגערופן, זיי דארט שרייען לאזט אונז ארויס, אונזער יוגנט דא צוזאמען מיט אונז שרייט לאזט זיי ארויס אדער לאזט זיי לעבן ווי אידן און מענטשן. לאמיר האפן אז אונזער געמיינזאם געשריי וועט דערהערט ווערן און אז איר חשוב'ער דיכטער וועט נאך מער אויפוועקן מיט אייער דערציילן וועגן דעם געראנגל פון אונזערע ברידער דארט די צו וועלכע דאס געשריי איז נאך נישט דערגאנגען. איר זענט איצט א בירגער פון ישראל, א ארויסגעטרוימט היימלאנד. איך מיין אז ס'וועט זיין אויפן ארט ווען איך וועל אייך ווינטשן אז דארט זאל קודם זיין שלום און אז די קומענדיגע יארן זאלן אייך פארגיטיגן פאר די אלע צרות וואס איר זענט דורכגעגאנגען אין אייער לעבן און אז צוזאמען מיט אייער פרוי חיי'לע זאלט איר דערלעבן אסאך נחת פון אייער זון וועלכער זאל געניסן פון דער פרייער ישראל מיט דער פולער האנט און נישט דארפן חלילה זיין א העלד. מיר זענען זיכער אז אונטער אייער איינפלוס וועט ער אויסוואקסן א ליבהאבער פון דער אידישער קולטור און שפראך,

חשוב'ער פארזיצענדער, חשוב'ע געסט, חברים און חברות, איך וויל אייך זאגן אז נעכטן אוונט די אלע וועלכע זענען געוועזן זענען עדות אז מיר האבן געהאט זייער זייער א דערפאלגרייכן צוזאמענקום מיט אונזערע חשוב'ע געסט און מיר האבן געדענקט אז היינט בייטאג וועלן מיר האבן די געלעגנהייט זיך צוזאמענצוקומען מיט זיי דא אין אן ענגן קרייז מענטשן און מיט זיי פארברענגען אפאר געמיטלעך אפאר שטונדן צייט. ווייזט זיך ארויס אז כ'האב גלייך געקראגן א טעלעפאן קאל פון ניו יארק און אויכעט א טעלעפאן קאל פון טאראנטא אז ס'ברענט דארטן פשוט פשוט אז ס'ברענט און מ'וויל זיי שוין דארטן האבן. און חבר און חברה קערלער האבן דארטן א פרעסע קאנפערענץ נישט שפעטער ווי פינף אזייגער און ס'איז צוגעגרייט געווארן פאר זעקס אזייגער איז פאר זיי צוגעגרייט געווארן א רעסעפשען אזוי אז זיי מוזן פארלאזן און מיר דארפן זיך היינט ווי זאגט האלטן אין די ראמען און נישט האלטן קיין לאנגע רעדעס. וויל איך ביי דער דאזיגער געלעגנהייט אין נאמען פון דעם אידיש-נאציאנאלן ארבעטער-פארבאנד פון אלע צווייגן אויסדריקן אונזער הארציגסטע באגריסונג צו אונזערע חשוב'ע געסט, און איך וויל זיי זאגן אז נעכטן אוונט ווען חבר קערלער האט גערעדט האט ער נישט בלויז גערעדט אלס דער גרויסער אידישער קינסטלער, נאר איך בין זיכער אז ווען ער האט גערעדט האבן אלע אנוועזנדע געפילט אז דאס רעדט די סאוועטישע אידנטום רעדט צון אונז אלע. און דערפאר, חבר און חברה קערלער, שאצן מיר זייער שטארק אפ וואס זיי זענען געקומען קיין מאנטריאל, כאטש פאר אזא קורצן באזוך, און איך וויל אייך זאגן אז דער אידיש נאציאנאלער ארבעטער פארבאנד אין מאנטריאל איז א פארצווייגטע ארגאניזאציע וועלכע ציילט איבער פֿופֿצן הונדערט מיטגלידער, מיר שאצן זייער שטארק אפ וואס זיי זענען געקומען.

איר זעט, האבן מיר דיסציפלינירטע רעדנער היינט, האלטן זיך זייער קורץ. איך ווייס אז ס'איז דא א צאל מענטשן דא וואס וואלטן וועלן זאגן און וואלטן דארפן זאגן, איר'ט אונז אבער מוחל זיין צוליב די דאזיגע באשרענקטע צייט אונזערע, און איך וויל פאראפראזירן א זאץ וואס אונזער גאסט יוסף קערלער האט נעכטן געזאגט, איך וואלט געזאגט אזוי, אז אין דער מערב וועלט ווערן אונזערע אידישע שרייבער טוער און כלל טוער הייזעריג פון צופיל רעדן, בעת ליידער אין רוסלאנד אונזערע אידישע מאסן בכלל און בפרט אידישע דיכטער זענען הייזעריג פון צופיל שווייגן. היות מיר אלע זענען פאראינטערעסירט אין גיבן א געלעגנהייט צו ווערן אויס הייזעריג, כאטש נאך אביסל הייזעריג פון נעכטן, לייג איך פאר אז מיר זאלן די די שעה וואס איז אונז געבליבן, אדער פֿינף און פֿערציק מינוט, זאלן מיר ווידמען בעסער אין פראגן, פראגן און ענטפערס אויף א געמיטליכן אופן, און די יעניגע וואס האבן געהאפט היינט צו זאגן עפעס, וועלן מיר מוחל זיין און אונז מוחל זיין און מיר'ן דאס טון א צווייטן מאל. א דאנק. פראגן וואלט איך. חבר קערלער איך וואלט גיט אונז אפאר פראגן און מיר וועלן אנהייבן פון דארט. איך בין זיכער אז מיר האבן שוין לאנגע יארן געווארט אויף א דיכטער פון רוסלאנד און זיכער האבן מיר אזויפיל וואס צו פרעגן. נאר פון צופיל פראגן אמאל איז עס אזוי צומישט אז מיר הייבן נישט אן ווי אנצוהויבן מסתמא.

קודם כל איז לעצטנס געוועזן אין דער פרעסע אז צוויי הונדערט אידישע פאמיליעס וועלכע אידישע עמיגראנטן פון רוסלאנד האבן פארלאנגט פון דער רוסישער רעגירונג אז מען זאל זיי ערלויבן צו פארן צוריק. דאס איז איינמאל אוועק, איך וואלט געוואלט אז חבר קערלער זאל זיך וועגן דעם אפשטעלן. די צווייטע פראגע איז וואס איז געשטעלט געווארן נעכטן און איך האלט אז עס דארף אונז אלעמען אינטערעסירן,

איך בין נאך ניט גענייגט צו גלייבן אין דער ריכטיקייט פון די דאזיגע ידיעות, אויף וויפל ס'איז נאך קאנקרעט ניט אנגערופן געווארן קיין פאמיליעס, אבער ס'קאן אזא מין זאך געשען. און ס'איז, מ'קען עס באטראכטן פון איין זייט ווי א נאטירליכע זאך, ווייל ווען ס'גייט א גרויסע עמיגראציע, און מ'דארף זאגן אז פאר די לעצטע יארן מיין איך זענען שוין געקומען אוואדע א פופצן טויזנט סאוועטישע אידן, איז נאטירליך אין יעדער עמיגראציע אן אפפלוס. דאס איז א נאטירליכע זאך. אומבאדינגט וועלן זיין אזעלכע וועלכע וועלן וועלן, וועלכע וועלן זיך אנטוישן, וועלכע וועלן זיך ניט קאנען איינארדענען צוליב פארשיידענע סיבות. פון דער אנדערער זייט דארף מען פארשטיין אז ווען ס'גייט א גרויסע באוועגונג, א נאציאנאל באפרייערישע באוועגונג ווי אין רוסלאנד, איז זעלבסטפארשטענדליך אז אויף דער אויבערפלאך פון דער דאזיגער באוועגונג איז פאראן אויך גענוג שוים וואס שווימט אויף, און די סאוועטן זענען פארשטייט זיך פריערט פאר אלץ זאאינטערעסירט ארויסווארפן דעם שוים איידער די כוואליע פאראן אנדערע סיבות, מען דארף זאגן אז דער סוכנות איז אפשר ניט גענוג פילבאר צו דער דאזיגער באוועגונג, האט זיך ניט באוויזן ווי ס'דארף זיין צוצוגרייטן, און אפשר איז מען נאך אלץ אונטערן איינפלוס פון אלטע. באגריפן וועגן דעם שמעלץ-טאפ וואס דארף זיין אין ישראל, מען דארף אלע צעווארפן, גרוזינער זאלן לעבן מיט מיט אייראפעיער, אייראפעיער זאלן לעבן מיט ספרדים און אזוי ווייטער, די דאזיגע אידייע ווייסן מיר האט שוין געכאפט א צעשמעטערנדיגן, איך האלט אז א טויט-קלאפ, אבער דאך זענען פאראן אייניגע ביוראקראטן צווישן די.

זענען שטארק צוגעבונדן צום דת, צום אידישן, און זענען שטארק געבונדן איינס מיטן אנדערן. זיי האבן זיך זייערע ספעציפישע באדינגונגען געהאט אין אויף קאווקאז, און זיי האבן געהאט כמעט א געהיימע געמיינשאפט איינס מיטן אנדערן, א קהילה, וועלכע דאס איז פארווערט, אן אלגעמיינע קהילה איז ווי פארשטייט זיך פארווערט אין סאוועטן-פארבאנד, אבער זיי זענען געווען געמיינזאם אייניג איינס מיטן אנדערן, און זיי זענען געקומען האט מען זיי אפשר צעווארפן אין פארשידענע ערטער, און זיי האבן זיך ניט געקאנט צופאסן, אן זייער געמיינדע קענען זיי ניט לעבן, און מען האט ניט גענומען ווייזט אויס אין באטראכט די דאזיגע ספעציפישע אייגנשאפט. איך וויל האפן. אז דאס זיין די דאזיגע מעלדונגען זענען ניט מער ווי א מין שטיקל שאנטאזש פון אייניקע וועלכע סטראשען אז זיי ווילן אוועקפארן, אבער איך מיין אז זייער ווייניג פון די צוויי הונדערט וועלן אוועקפארן, און אויב א טייל וועט אוועקפארן וועט עס זיין א גוטע לערע אפשר פאר די פאר דעם סוכנות, און א גוטע לערע פאר די אידן וואס טראכטן פון מאכן גרויסע גליקן אין ישראל, ניט וועגן דעם אז מען פארט קיין ישראל, ווייל קודם כל דארף מען האבן א אייגן לאנד און קודם כל דארף מען האבן דארף מען זיין אידן. דאס איז מיין שטעלונג צו דער דאזיגער פראגע. וואס איז שייך עפעס אן אופן פארבונדן מיט דער דאזיגער פראגע עפעס וואס? אה, וועגן דער לאגע. ישראל איז א קליין לאנד מיט גרויסע פראבלעמען. רוסלאנד איז א גרויס לאנד אן קיינע פראבלעמען. ווייס איך ניט וואס איז בעסער, איך מיין אז בעסער א קליין לאנד מיט גרויסע פראבלעמען איידער א גרויס לאנד אן קיינע פראבלעמען. פאראן דארטן זייער א סך שווערע פראבלעמען וועלכע וועלן, איך האף, מיט דער הילף פונעם וועלט אידנטום געלעזט ווערן, ווייל וואס זענען מיר אן ישראל און וואס איז ישראל אן אונז? דאס איז ניט פון רוסישע אידן, דאס איז פון גרוזינישע אידן. צוויי דריי פאלן זענען געווען מיט גרוזינישע אידן וועלכע מען האט שטארק צעבלאזן. דאס איז מיט גרוזינישע אידן וועלכע ווילן לעבן און זיי זענען גערעכט, זיי ווילן לעבן צוזאמען מיט זייערע קרובים און מען דארף זיי אנטקעגן קומען. דאס זענען געווען די שטרייקן. דאס איז רוסישע אידן, דאס איז ניט קיין פראבלעמען. אזעלכע פראבלעמען זיינען ניט דא צווישן די רוסישע אידן וואס זאלן מאכן א זיץ שטרייק, זיי ווילן דא און זיי ווילן ניט דא. דאס איז גרוזינישע אידן א באזונדער העדה מיט אירע ספעציפישע באדינגונגען, מיט אירע ספעציפישע נויטן וועלכע מען דארף אנטקעגן קומען. און אמאל יא און אמאל ניט, אבער ס'דארף זיין די פארשטענדעניש. ווייטער איז געווען א פראגע וועגן דער משפחה פון פרץ מארקיש. לויט די לעצטע ידיעות וואס מיר פארמאגן, דארף די משפחה מארקיש דעם פופצנטן דעצעמבער, קומען אין די ארגאנעס וועלכע גיבן די דאקומענטן, ס'איז ניט באוואוסט צו מען וועט זיי גיבן טאקע די דאקומענטן צו מ'וועט זיי ניט געבן קיין דאקומענטן, אבער איך האף און איך גלויב אז מען וועט זיי סוף כל סוף ארויסלאזן, און אויב מיר דא אין קאנאדע, אין אמעריקע, אין ישראל, וועלן זיי האבן די גאנצע צייט אין אויג און ניט אויפהערן צו פאדערן פון די רעגירונג מען זאל זיי ארויסלאזן, נאר אזוי. מיר דארטן זיינען טאקע גרויסע העלדן און אזוי ווייטער, אבער מיר קענען זיין העלדן דאן ווען ס'האלט אונז אונטער דאס וועלט-אידנטום. און נאך אן אויפגאבע האלט איך איז זייער נויטיג, אז ס'איז נויטיג צו באווירקן אויך די קריסטליכע וועלט, די אינטעלעקטועלן, די פארשיידענע ארגאניזאציעס, ליבעראלע, און איך גלויב אז באווירקנדיג די דאזיגע קריסטליכע וועלט איז וועט עס ברענגען זייער אסאך נוצן אין אונזער קאמף פאר נאציאנאלער באפרייאונג. נו, וועגן סאוועטיש היימלאנד. סאוועטיש היימלאנד האט אנגעהויבן ארויסגיין ווי איר ווייסט אין איין און זעכציגסטן יאר, אין איין און זעכציגסטן יאר איז שוין געווען א גוט גוט עטליכע יאר נאך דער אזוי גערופענער רעאביליטאציע פון די אומגעבראכטע שרייבער. מ'האט זייער ניט געוואלט ארויסלאזן סאוועטיש היימלאנד, דעם זשורנאל. אפשר נאך אין א גרעסערער מאס ווי מען וויל איצטערט זייער ניט ארויסלאזן קיין אידן קיין ארץ, אבער אויך זיי זיינען געצוואונגען געווארן ארויסלאזן א אידישן זשורנאל ווייל דאס האט געפאדערט די געזעלשאפטליכע מיינונג אין דער וועלט, דאס האבן געפאדערט אויך די קאמוניסטישע מנהיגים פון פארשיידענע לענדער וועלכע האבן געטענה'ט אז זיי קענען דאן ניט ארבעטן אויב ביי אייך וועט ניט זיין קיין אידישער זשורנאל. דאס איז געווען זייער טענה. ס'איז זיי אויך ניט אנגעגאנגען דער אידישער זשורנאל, נאר זיי קאנען דא ניט ארבעטן. איר פארשטייט, די אידן לאזן זיי ניט ארבעטן. האט מען געמוזט עפענען דעם זשורנאל. דער זשורנאל איז ארויסגעגאנגען מיט אן אוואנטיוריסטישן, וואלט איך געזאגט, טיראזש, פֿינף און צוואַנציק טויזנט עקזעמפלארן. אזא טיראזש איז ניט געווען אין די סאמע בלי-צייט פון דער סאוועטישער אידישער קולטור. ס'איז פלעג ארויסגיין א זשורנאל פון דריי-פיר טויזנט עקזעמפלארן. אבער א זשורנאל פון פֿינף און צוואַנציק טויזנט עקזעמפלארן, נאך אזויפיל יאר געצוואונגענער אסימילאציע, איז דאס געווען אן אומזין, אבער דאס איז געטאן געווארן אויך צוליב צוליב פראפאגאנדע, צוליב אגיטאציע. אין אפאר יאר ארום. איז אויף דער לעצטער זייט פארשוואונדן געווארן דער טיראזש. ביי היינטיגן טאג איז סאוועטיש היימלאנד אפשר דער איינציגער זשורנאל אין סאוועטן-פארבאנד וואס גיט ניט אן קיין טיראזש. אלע זשורנאלן גיבן אן א טיראזש, סאוועטיש היימלאנד ניט. דאס איז א סימן אז מ'איז זייער ווייט אראפגעפארן פון די פֿינף און צוואַנציק טויזנט. איך האב שוין געוואוסט, מען האט מיר געזאגט בסוד סודות ערגעץ אין פֿיר און זעכציקן יאר אז ס'איז שוין צען טויזנט עקזעמפלארן, דעמאלט איז שוין אראפגענומען געווארן דער טיראזש. וואס איז געשען מיט סאוועטיש היימלאנד? אוודאי רייסן זיך דורך גוטע זאכן אין סאוועטיש היימלאנד, חלילה ניט קיין נאַציאָנאַלע, אויבערפלעכלעכע נאַציאָנאַלע אזעלכע, אָבער ס'רייסן זיך דורך גאַנץ פיינע ליריק, מען גייט אָפּ, ס'איז אויך אַ מדריגה, מען וויל ניט שרייבן וועגן דער היינטצייט, שרייבט מען וועגן ליריק, שרייבט מען וועגן שטעטל און אזוי ווייטער. דאָס איז אַוועקגיין צום שטעטל ניט דערפאַר ווייל.

איך בין באקאנט מיט שעכטמאן, ער איז זייער א וואוילער בחור און א אידישער בחור, ס'איז א בחור, ער איז עלטער פון מיר פארשטייט זיך, נאר ער איז אזא הארציגער א איד און א געהיימער איד, מיט מיר האט ער גערעדט אפן, און. דער ראמאן, איך ווייס ניט צו עס איז נויטיק אומבאדינגט א אנטי-אידישער ארגאן מיט אידישע אותיות כדי ס'זאל אפגעדרוקט ווערן אפילו אזא ראמאן ווי עליס ערב. איך גלויב ניט אין דעם אז ס'איז שטארק נויטיק. דאס איז א שירמע, דאס איז דער האלבער אמת וואס איז ערגער פון דעם גאנצן ליגן. איך בין, כאטש איך האב זיך אויך געדרוקט אין סאוועטיש היימלאנד ביז פֿינף און זעכציקן יאר, אבער אויב ס'איז געווען די ערשטע צייט האפענונגען אז ס'וועט עפעס זיין, מיין איך אז איצט איז שוין אבסאלוט קלאר אז דאס איז אין תוך א אנטי אידישער ארגאן, א קאלאבראטארישער, און אויב דאס וועט גיין ווייטער אין אזא מין פלאך, אין אזא מין ריכטונג, ווייס איך ניט צו ס'איז, צו ס'איז לוינט אפילו זאגן כאטש איין גוט ווארט. פאר סאוועטיש היימלאנד. די סאוועטישע אידן רופן דאס מיט צוויי נעמען, די מינסקער אידן רופן דאס סאוועטיש אימה-לאנד, די אוקריינער אידן רופן דאס סאוועטיש היימלאט. דאס כאראקטעריזירט שוין דער צוגאנג פון די סאוועטישע אידן, איך דארף אייך זאגן אז די סאוועטישע אידן בויקאטירן דעם דאזיגן זשורנאל, און אויב ביי א טייל יוגנטליכע אין סאוועטן-פארבאנד איז דא א ווידערווילן צו אידיש, יא, ס'איז דא אזא זאך, איז דאס נאר דערפאר ווייל זיי בינדן צוזאמען אידיש מיט סאוועטיש היימלאנד. וועגן קיפּניסן. איציק קיפּניס איז אונדזער אַ זייער אַ גוטער פֿרײַנד, אַן אַלטער גוטער פֿרײַנד. מיר האָבן אים שטאַרק ליב. נו, די יאָרן, ווייסט איר, ער איז שוין די אַכציקער, די טיפֿע אַכציקער, און ער איז אַ קראַנקער מענטש, און ער האט א זוהן דארטן, א משפחה, און ער איז מיטן גאנ. איך קען אייך נאר איינס זאגן, ער איז מיטן גאנצן הארצן מיט מיט אידן אין דער וועלט, מיט דער אידישער קולטור און מיט ישראל, נאר איך ווייס ניט צו וועט ער קענען זיך אויפהייבן. פארן קיין ישראל און צו וועלן מיר אים אמאל נאך זעהן. די פראגע וועגן שלח את עמי, אוודאי וועלן אין רוסלאנד פארבלייבן אפילו ביי א גאנץ פרייער עליה, וועלן אין רוסלאנד פארבלייבן די מערהייט אידן, זיכער, ווייל ניט אַלע זיינען גרייט צו אַן עלייה, ניט אַלע קאָנען דאָס און ניט אַלע ווילן דאָס. אָבער די מערהייט, די איבערוועגנדיקע מערהייט פון די סאָוועטישע אידן זיינען פּונקט ווי די אַמעריקאַנער אידן, פּונקט ווי דאָס קאַנאַדער אידנטום, בלב ונפש מיט ישראל און בלב ונפש מיט די אידן אין גאר דער וועלט. דאס איז אן שום ספק. איז דאס וועגן דעם לאזונג שלח את עמי. די וועלכע האבן ארויסגעווארפן דארט אין רוסלאנד דעם לאזונג, דארפט איר פארשטיין, שטייען אין א טויט געפאר. און פריער פון אלץ דארף מען ארויסראטעווען די דאזיגע אידן פון דער דאזיגער געפאר. דעריבער איז דער לאזונג שלח את עמי זייער נייטיג און זייער נויטווענדיגקייט, נויטווענדיג אין איצטיגן מאמענט, כאטש מיר געדענקען אז דארט דארפן פארבלייבן אסאך אידן. וואס שייך אסאך אידן וועלכע פארבלייבן דארט, איז דארף מען רעדן ניט וועגן מאכן דארט א קולטור אדער אנדערע לאקאלע זאכן, מען דארף רעדן וועגן א גרונט פרינציפ, דאס וואס קען אונטערגראבן זייער גאנצן וועזן, דאס וואס זי אנערקענען ניט אונזער פאלק אלס אן אייניק פאלק, אלס אן איינהייטליך פאלק, מען דארף זיי שטעלן אין אזעלכע באדינגונגען זיי זאלן מוזן אנערקענען אז מיר זענען אן איינהייטליך פאלק און זיי מוזן געבן די סאוועטישע אידן פרייע קאנטאקטן מיטן וועלט אידנטום. דאן וועט שוין אלץ קומען. נאר אין אזא פלאך דארף גיין דער קאמף.

איז די איינציגע איינהייט, די איינציגע גרופע וועלכע האט עקשנות'דיג זיך געקלאמערט אין אידישקייט אום יעדן פרייז. זיי האבן אויפגעטאן זייער אסאך, ניט נאר פאר אידישקייט נאר אויך פאר אונזער אידיש, ווייל זיי האבן אין געהיים און איצטערט לערנען די קינדער, מיט עברי טייטש, אזוי ווי מען האט ביי אונז אין אמאל נאך איך געדענק עס ניט אין די חדר יארן געלערנט די אינגלעך און מיידלעך, די אינגלעך אין די חדרים, די מיידלעך די מאמע, און ביז היינטיגן טאג זיצט זיצן די מאמעס, יונגע מאמעס, איבערן קרבן מנחה, און מען לייענט און מען דאווענט און אויב אידיש וועט האט אבי וועלכעס ניט איז צוקונפט ליגט זי אין זייערע הענט אין רוסלאנד זייערע קינדער רעדן אידיש די ליובאוויטשער חסידים האבן געהאט א גאנץ פיינע ארגעניזאציע בעת אידן זענען געפארן קיין פוילן און קיין רומעניע, מען האט געקאנט זיך רעפאטרירן, און זיי האבן איבערגעפירט זייער אסאך סאוועטישע אידן אומלעגאל, אין יענע צייטן, אין סטאלינ'ס צייטן. אסאך האט מען פון זיי געהארגעט, אסאך זענען געזעסן, איך בין מיט אסאך געזעסן פון זיי. ביי אייך דא אין קאנאדע געפינט זיך די משפחה מאטשקין. יא, אין מאנטרעאל יא. איך בין געזעסן מיט מאטשקינ'ס זון צוזאמען, און איך ווייס וואס פאר אן ארבעט די דאזיגע מאטשקינ'ס האבן דורכגעפירט. איך ווייס וועגן איינער א פרוי א חסידה וועלכע מ'האט געגעבן טויט שטראף און מ'האט זי. אומגעבראכט, און אסאך אנדערע, אזוי אז די פראגע פון די ליובאוויטשער איז זייער אזא פראגע וואס מיך מיך ווארעמט עס שטענדיג ווען איך דערמאן זיך וועגן די ליובאוויטשער אין רוסלאנד. מיר ווייסן, בשעת מיר האבן געדארפט צונויפנעמען חסימות צוליב א אין א בריוו, דאס איז זייער א שווערער ענין, האָט זיך מײַן װײַב אַרויסגעלאָזט געטאָן אין די ערטער, װוּ די ליובאַװיטשער װאוינען, און זי האָט געזען, װי זײ װאוינען דאָרטן, הינטער מאָסקװע, דאָרטן. דער מאַן קאָן זײַן אַן אינזשעניער און אַפֿילו אַ פּראָפֿעסאָר, און אַנדערע, איז ער דאָרטן מיט מענטשן, אָבער ער קומט אַהײם, איז אַ ייִדישע שטוב מיט אַ יאַרמלקע, און מיט אלע זיבן זאכן אזוי דאס איז עפעס א אויכעט איינע פון די ניסים וועגן וועלכע מיר רעדן און מיר באוואונדערן. וועגן דעם רוסישן פאלק. און צו פילט מיט דאס פאלק אונז אין אונזער קאמף. ס'איז שווער צו רעדן וועגן רוסישן פאלק, ווייל דאס רוסישע פאלק איז אזוי אזא מין ברייטער, ס'האט אזעלכע ברייטע מאסשטאבן, ס'איז צושפרייט איבער אזא רחבות'דיג לאנד, איין זאך דארף איך אייך זאגן אז די רוסן זענען אפשר די סאמע אומגליקליכסטע פאלק אין רוסלאנד, די סאמע דערנידעריגסטע פאלק, כאטש מען רעדט אין זיין נאמען, כאטש מען טרעט ארויס אין נאמען פון רוסישן פאלק, אבער. ס'האט ניט ס'איז אויף אזויפיל ס'איז מיד פון די רעוואלוציעס און פון די מלחמות און אז ס'איז דא דער האלבער ליטער און און מ'גלייבט ניט אין די צייטונגען קיינער גלייבט ניט וואס זיי שרייבן דארטן כ'ווייס ס'איז נאר א פארדרוס וואס דארף מען העלפן די אראבער און צונעמען פון זייער דאס ביסל פון זייער קעשענע, און פון און פריער האט מען געהאלפן די כינעזער איז עס אריין אין דר'ערד אריין, דערנאך האט מען געהאלפן די קובאנער איז עס אויך ניט בעסער, איצט האט מען אנגעהויבן העלפן די אראבער און ס'גייט זיי ניט אן בכלל גארניט ניט און ס'איז זייער א ביי היינטיגן טאג א פאסיוו פאלק. איז דאך אויב ס'גייט א רייד וועגן דעם קליינעם שיכט אינטעלעקטואלן דארף איך אייך זאגן אז ביי די אמת'ע אינטעלעקטואלן רוסישע קריגן מיר די אידישע פרייהייטס באוועגונג די פולסטע שטיצע די מאראלישע און צומאל האט מען אונז אסאך ארויסגעהאלפן און זיי ווייזן ארויס אפשר צו מיר פערזענליך האבן רוסישע שרייבער און דיכטער ארויסגעוויזן מער פריינטשאפט פון אידישע שרייבער וועלכע האבן מורא געהאט אדער וועלכע האבן נישט געוואלט ארויס פון דעם דאזיגן כריין אין וועלכן זיי ליגן דארטן און דער כריין איז זיי זיס אפשר כ'ווייס ניט וואס. צו מיר איז מאל למשל איז געקומבען בשעת איך האב געדארפט באקומען שוין די דערלויבעניש איז געקומען מיין אלטער גוטער פריינט פון קיעוו וויקטאר ניקראסוב איז געקומען און מיר האבן זיך באגעגענט מיט אן אנדער גרופע אידישע אה רוסישע דיכטער אידיש שרייב אידישע שרייבער וואס שרייבן אויף רוסיש און רוסישע דיכטער און מיר האבן געהאט דארט איז אויך געווען אה מארקישעס אסתר מיט איר זון דוד, און מיר האבן געהאט א וואונדערליכן אוונט, דאס איז איינע פון די לעצטע אוונטן אין מאסקווע, ס'איז טאקע דער לעצטער, יא, טאקע דער לעצטער אוונט אויף מארגן, אויף מארגן, א גאנצן טאג און א אוונט, און וויקטאר ניקראסוב האט געליינט א וואונדערליכע דערציילונג געווידמעט מיר, וועגן א אידן וואס וויל פארן קיין ישראל און וואס פון דעם איז ארויס. ווען מיר האבן דארט די דערציילונג גוואלדיג געמאכט, אבער ליידער האב איך ניט געקאנט מיטנעמען מיט זיך, ווי איך האב מיינע זאכן ניט געקאנט מיטנעמען. און דערנאך איז ער געקומען אויפן עראדראם, ער, אויך רוסישע דיכטער זענען געקומען, וואס איך וויל איצט אויך ניט אנרופן זייערע נעמען, וויקטאר ניקראסוב איז שוין, האט שוין פאר גארנישט קיין מורא. און מ'האט זיך זייער פריינטליך געזעגנט און געווינטשט א גוטע רייזע און א גוטע קליטה, און ניקראסוב האט געשריגן צו מיין חיי'ן נעם מיך מיט מיט זיך! דאס איז וועגן דער באציאונג פון דער רוסישער אינטעליגענץ, דער אמת'ער רוסישער אינטעליגענץ, איך רעד ניט פון די אויסווארפן פון די פארקויפטע, אבער די אמת'ע, דאס וואס איז שטענדיג געווען, איז געבליבן. און וואס נאך האבן מיר פאר א פראגע? דאכט זיך אלץ יא, אפשר עפעס עפעס האב איך אדורך געלאזט. אה, וועגן הרב לעווין. נו, חברים, הרב לעווין איז נישט געווען קיין פערזענליכקייט. דאס איז נישט געווען, דאס איז געווען מער בארד ווי רב. און וואס וועט זיין שפעטער איך זע ניט קיין פערספעקטיוו ס'זאל קומען נאך א בעסער פון דעם פון אים, ווייל קיין פערזענליכקייט וועט ניט וועלן זיין קיין רב, אט איז געווען אין מונקאטש א רב, האט מען אים פארגעלייגט ווערן רב אין מאסקווע, האט ער זיך אפגעזאגט. א פערזענליכקייט זאגט זיך אפ, ניט קיין פערזענליכקייט זאגט, ווען ניט איך קען קומען נאך אן ערגערער. דאס איז מיט הרב לעווין. נו, איך מיין, איך וויל אייך באדאנקען פאר דעם הארציגן אויפנאם, און איך וויל זאגן אז ס'וועט מיר אויף לאנג פארבלייבן אין אונזערע הערצער מאנטרעאל און די טייערע אידן פון מאנטרעאל. ס'איז מאנטרעאל, ס'איז אונזערע פוילישע, ליטווישע, אונזערע בעסאראבער אידן, אונזערע אידן אלע וואס וואס וואוינען אין מאנטרעאל, א גרויסן דאנק, תודה רבה, און קומט צו אונז צו גאסט צו ירושלים. א דאנק אייך הארציג, הרב קערלער. און איר פארשטייט לויט די אויסדרוקן פון די פענעמער פון אלע וואס זיצן דא מיט וואספארא געפילן מיר שיידן זיך מיט אייך, און מיר נעמען אן אייער איינלאדונג, איר רעדט זיך שוין איצט אויף ארץ ישראל, מירן קומען און מירן זיך. טרעפן מיט אייך ווער אויף צוגאסט און ווער אויף אפשר להשתקע, אויף גוטע, אויף פארנעמען און זיך ווידער אמאל טרעפן. מיר ווילן פארענדיגן דער אונזער קורצן, ליידער, קורצן, קבלת פנים. איך ווייס מ'וואלטן געקענט דא זיצן נאך לאנגע שעה'ן מיט אייך און פארברענגען צוזאמען. חברטע שרה ראזענפעלד וועט